שלום וברכה, אונז האלט'מיר דא ביי די צווייטע חלק, קען מען צוקומען די וואך צו די צווייטע חלק פון די קאלטע קריג, די היסטאריע בקיצור נמרץ פון די קאלטע קריג צווישן די פאראייניגטע שטאטן און רוסלאנד. אינעם פאריגן שמועס האמיר דערמאנט די ערשטע הייסע קאנפליקטן וואס האבן זיך אפגעשפילט צווישן די צוויי קאלטע שונאים, אדער בעסער געזאגט די צוויי, הייסע שונאים וואס זענען געווען אין א קאלטן קריג צושטאנד, און אונז האמיר דערמאנט די קאנפליקט די ערשטע ממש נאך די צווייטע וועלט מלחמה אין גריכנלאנד, נאכדעם אין טשיינע, און נאכדעם אין די קאריעס, צפון און דרום קאריע. יעצט יענע מיליטערישע קאנפליקטן, די שטילע און נישט אזוי שטילע געפעכטן צווישן די צוויי גרויסמאכטן האבן געפירט אמעריקע, נעטא אפיציעל אבער למעשה אומאפיציעל איז עס געווען אמעריקע אוועקצושטעלן א כח א מיליטערישן כח וואס זאל פאראייניגן און באשיצן די יוראפעישע לענדער די יוראפעישע לענדער מען רעדט דאך דא פון די קאמוניסטישע בלאק איז באשטאנען פון אסאך לענדער וואס האבן זיך געפונען אויפן יוראפעישן קאנטינענט. פוילן, ראמעניע, יוגאסלאוויע, אונגארן, ליטע, אוקריינע און נאך, איז במילא און די ציל פון רוסלאנד האט דאך יעדער געוואוסט איז צו פארגרעסערן די קאמוניסטישע בלאק ס'הייסט נישט נאר די השפעה פון די קאמוניסטישע אידעלאגיע עס צו פארשפרייטן וואס שטערקער און אויף וואס ווייטער נאר אויכעט צו ממשות'דיג פיזיש פארגרעסערן דעם קאמוניסטישן בלאק אנצושליסן אין דעם פאראיין וואס מער לענדער און די יוראפעישע לענדער האבן מורא געהאט אז פשוט רוסלאנד וועט טון וואס זי האט געטון פריער מיט די אנדערע לענדער און זיי באפאלן צו אומדירעקט שטיצן דאס האט אמעריקע אגב אויך געטון אין די אין די קאמוניסטישע לענדער פרובירט צו טון עכ"פ צו שטיצן רעבעלן, ארגאניזירן רעבעלן גרופעס וואס זאלן בונטעווען קעגן די ארטיגע רעגירונגען, איז האט נעטא דעמאלטס ארגאניזירט אן א מיליטער, ס'איז געווען די נעטא ארמעי, און די ציל דערפון איז געווען אז טאמער איין לאנד, דאס איז בכלל געווען די ציל פון נעטא לכתחילה, צו באשיצן אז איין לאנד זאל קומען צו הילף דעם צווייטן אין פאל יענע לאנד קומט אונטער אטאקע פון די קאמוניסטישע פאראיין, און יעצט האט מען אויכעט געהאט א מיליטער, אן ארמעי, א באוואפנטע ארמי, די סאוויעטן זענען נישט געשלאפן, און זיי האבן רעאגירט צו דעם שריט מיט אן אייגענע אזא מיליטער, וואס איז נישט געווען נאר ווי ביז יעצט די רוסישע מיליטער, נאר עס איז געווען א מיליטער פאראייניגט פון אלע. לענדער וואס זענען געווען אנגעשלאסן אינעם קאמוניסטישן בלאק, און יענץ האט געהייסן די ווארשע פאקט. ס'איז געווען א זעלבע בחינה ווי נעטא, נאר אויף פארקערט, פאר די קאמוניסטן, פארן סאוויעטן פארבאנד. יעצט די געיעג פון, ווי געזאגט, וואס די געיעג, די פארמעסט צווישן די מערב און די מזרח וועלט איז אנגעגאנגען אויף אלע פראנטן, אדער אבער ווי מ'קען זיך פארשטעלן, איז די איז א גרויס חלק דערפון געווען געווידמעט פאר מיליטער, נאך אלעם די צוויי לענדער, בעסער געזאגט די צוויי גרופעס לענדער, די צוויי וועלט חלקים, זענען געווען אין א קריגס צושטאנד, הגם קיינער האט נישט דערקלערט קריג איינער קעגן צווייטן, איז מען אבער געווען אין א קריגס צושטאנד, און ביידע, אמעריקע און רוסלאנד, האבן אריינגעלייגט זייער אסאך כח און מח און ענערדזשי און געלט צו אויפקומען מיט אלץ בעסערע און וואס מער סאפיסטיקירטע וואפנס. און ביים סוף פון די פופציגער יארן האט רוסלאנד, אזוי האט דאס על כל פנים דעמאלטס געהייסן, אז זיי האבן באוויזן צו דעריאגן אמעריקע אויף דעם פראנט אין דעם הינזיכט, און פונקט ווי אמעריקע איז רוסלאנד געווען באוואפנט ביז איבער די ציין מיט פארגעשריטענע סאפיסטיקירטע געווער וואס האט על כל פנים דעמאלטס געהייסן איז אן פאר אויף די זעלבע שטאפל אויף די זעלבע מדריגה ווי אמעריקע. און די סאוויעטן פארבאנד האט אויסגעלייגט, גענומען דעמאלטס א שריט, האבן אויסגעלייגט הונדערטער מיסילס, כ'מיין עס איז געווען איינע פון די רעאקציעס צו דעם וואס מ'האט געגרינדעט נעטא און נאכדעם דעם נעטא מיליטער, אז די סאוויעטן האבן אויסגעלייגט הונדערטער מיסילס וואס זענען געווען געצילט אויף די נעטא לענדער, אסאך פון וועלכע האבן זיך געפונען ממש אין שכינות אויף די אנדערע זייט גרעניץ פון לענדער וואס זענען געווען אנגעשלאסן אינעם קאמוניסטישן בלאק. און דא האט אמעריקע און נעטא רעאגירט מיטן זעלבן שריט אויף פארקערט, מען האט אויסגעלייגט מיסלס אין די נעטא לענדער וואס זענען געווען געצילט אנגעשטעלט אויף די לענדער פון די קאמוניסטישע בלאק. איז אין אנדערע ווערטער ביידע לענדער זענען געווען באוואפנט ביז איבערן קאפ און זענען ביידע אויכעט געווען קאמפסגרייט, און די אמת איז אז די אטמאספער ווי דערמאנט פאריגע וואך די אטמאספער, אין די וועלט בכלל אין יענע תקופה איז געווען זייער אומרואיג, יעדער האט מורא געהאט פאר די תוצאות פון א מלחמה, פון א הייסע מלחמה וואס האט אויסגעזען איז זיכער א מעגליכקייט וועט אויסברעכן צווישן די צוויי נוקלעארע גרויסמאכטן, אבער די שפיץ פון די ענקזייעטי קען מען זאגן איז געקומען ביי די קובאנער מיסל קריזיס. און דאס איז געשען, ס'האט זיך אויסגעשפילט אין אנפאנג פון די זעכציגער יארן. סאו וואס ס'איז דעמאלטס געשווען איז אזוי, די פאראייניגטע שטאטן איז געשטאנען אין די שפיץ פון דעם אינטערנאציאנאלן אנטי סאוויעטישע באוועגונג, ס'הייסט אפצוהאלטן רוסלאנד, די קאמוניסטן פון זיך אויסשפרייטן ווייטער. איז ווי מען קען זיך פארשטעלן איז פאר אמעריקע געגאנגען אין לעבן און דאס איז געווען די ערשטע און די וויכטיגסטע זאך אויף די ליסטע פון פריאריטיס אז קאמוניזם זאל נישט אריינדרינגען אין די חלק וועלט אויף די אמעריקאנע קאנטינענט און פון די אנדערע זייט ווי מען קען זיך פארשטעלן איז רוסלאנד געגאנגען אין לעבן דווקא עס יא דורכצופירן אז קאמוניזם זאל יא אריינדרינגען אין די אין די אויפן אמעריקאנע קאנטינענט אז על כל פנים אז זאלן האבן א פיס אויכעט ביים בעקיארד אין פראנט אדער אין די זייט פון איר ארכי-שונא דער וואס איז געשטאנען אין שפיץ פון די צד שכנגד אמעריקע. איז רוסלאנד האט אנגעוואנדן גרויסע כוחות און אמעריקע האט אויכעט אנגעוואנדן אלע מיטלען עקאנאמישע דיפלאמאטישע און אפילו מיליטערישע און בעיקר אין די דרום אמעריקאנער לענדער אין די לענדער פונעם דרום אמעריקאנעם קאנטינענט, אז רוסלאנד זאל דארט נישט קענען אריינקומען. רוסלאנד האט פרובירט, וועסט אמעריקע האט אפילו אפיציעל צו אומאפיציעל געשטיצט פארשידענע גרופעס פון רעגירונגען וואס זענען נישט געווען גינסטיג געשטימט, וואס זענען נישט געווען פריינטליך געשטימט צו אמעריקע און וועמענס פאליסיס זענען נישט געווען גינסטיג כלפי אמעריקע, כלפי די מערב וועלט. אמעריקע האט גענוצט. געשטיצט רעבעלן, און בקיצור ביידע האבן געטון וואס זיי האבן געהאט צו טון אנצוקומען צו זייער ציל, און מען קען זאגן אז הגם רוסלאנד האט יא באוויזן אנצוקניפן באציאונגען, און געוויסע אזעלכע קשרים זענען געבליבן נאך ביז היינט, און אויף אנדערע דערקענט זיך נאך א השפעה אז יענע לענדער זענען געווען אמאל פארבינדן מיט קאמוניזם, די ערשטע אזא לאנד פון וואס יעדער ווייסט איז ווענעזועלע וואס איז נאנט צו רוסלאנד און וועמענס פריערדיגע פירער הוגא טשאוועז איז געווען דווקא זייער נאנט צו קאמוניזם, זיין אידעלאגיע איז געווען א שטארקע א פארעם פון א סאציאליזם וואס שטייט נישט ווייט פון די גרעניץ פון קאמוניזם, און די זעלבע איז אויכעט מיט אנדערע דרום אמעריקאנער לענדער, אבער למעשה האט אמעריקע אין גרויסן טייל באוויזן מצליח צו זיין אפצוהאלטן רוסלאנד, די קאמוניסטישע רוסלאנד דעמאלטס, פון אריינקומען אין איר שכנות. איין אויסנאם איז געווען, א גרויסער אויסנאם איז געווען קיובא. קיובא איז א חלק פון די אינזלען באקאנט אלס די קאריביען אינזלען וואס געפונען זיך ממש אין שכנות פון די פאראייניגטע שטאטן און ווערן באטראכט ווי א חלק פונעם צפון אמעריקאנעם קאנטינענט. דארטן איז פריער געווען א פירערשאפט וואס איז געווארן באשולדיגט דורכן פאלק אין קאראפשן און נאך און עס האט אויסגעבראכן א רעוואלוציע וואס האט אומגעווארפן די רעגירונג, און און אלס תוצאה זענען די קאמוניסטן, די ארטיגע קאמוניסטישע גרופע, די ארטיגע קאמוניסטישע באוועגונג איז געקומען צו די מאכט, און אין שפיץ פונעם לאנג יעריגן דיקטעטאר פידעל קאסטראו, און איינמאל קובא איז געווארן קאמוניסטיש, אטאמאטיש איז דאס לאנד פארוואנדלט געווארן אין א ידיד, אין אן אליאירטע פון די קאמוניסטישע פארבאנד. סאו דאס איז געווען פאר די קאמוניסטן, פאר רוסלאנד איז דאס געווען א גרויס געווינס, ווייל ס'איז געווען די ערשטע מאל וואס זיי האבן באקומען א פיס נישט נאר אינעם צפון אמעריקאנעם קאנטינענט, נאר טאקע ממש אונטער די נאז פון די פאראייניגטע שטאטן, היות קובא געפינט זיך אינגאנצן אפאר צענדליג מייל פון פלארידע, און ביי דעם, דאס מיינט אז רוסלאנד האט זיך געקענט, האט געקענט אריינקומען און ממש אריינקוקן אמעריקע אין די נאז. אבער רוסלאנד האט נישט נאר געקענט און נישט נאר אריינגעקוקט אין די נאז פון די פאראייניגטע שטאטן, נאר זענען געגאנגען א שטאפל ווייטער, א שיינעם באבאטישן שטאפל ווייטער, און אין ניינטין סיקסטי טו תשכ"ב האבן די סאוויעטן אפגעשיקט קיין קובא שיפן אנגעלאדנט מיט געווער. דאס איז געווען א זייער א שטארקע און א קלארע אנצוהערעניש פאר אמעריקע אז אונז זעמיר דא, און נישט סתם אונז זעמיר דא, נאר אונז זעמיר דא באוואפענטערהייט. און אין די נעקסטע סטעפ זענען די סאוויעטן געגאנגען און אויסגעלייגט מיסילס וואס זענען געווען געצילט קעגן די פאראייניגטע שטאטן. דאס איז שוין געווען א ממשות'דיגע סכנה. ווייל דאס האט געמיינט אז אמעריקע קען ביז א מינוט, כ'מיין ס'פעלט בסך הכל אויס אז רוסלאנד זאל באשליסן צו ארויס שיסן די מיסלס וואס זענען שוין אויסגעלייגט און זענען שוין אנגעשטעלט געצילט אויף די פאראייניגטע שטאטן, בסך הכל דארף די פירער פון רוסלאנד ארויסגעבן דעם באפעל און אמעריקע וועט זיין אונטער אטאקע. יעצט אויב ביז יעצט איז נאך געווען פלאץ זיך צו שפילן, דאס הייסט ער שטעלט אויס מיסילס קעגן מיר שטעל איך אויס צוריק מיסילס קעגן אים, האט דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט פון אמעריקע קענעדי פארשטאנען אז דאס קען ער נישט לאזן דורכלויפן, ווייל ווי געזאגט דאס לאנד גייט בלייבן לעבן אונטער אונטער די שאטן פון א פון א אמת'דיגע סכנה פון קומען אונטער אטאקע, און קענעדי האט דעמאלטס פארלאנגט פון די רוסן קאטאגאריש אוועקצונעמען די מיסילס פון קיובא. און ווען רוסלאנד האט עס נישט געטון איז ער געגאנגען מיט א סטעפ ווייטער און ער האט פארארדענט דאס אמעריקאנער מיליטער איינצושטעלן א בלאקאדע אויף קובא, ס'הייסט אזא מאדערנע פארעם פון באלאגערן א שטאט, איינגעשטעלן א א בלאקאדע, גארנישט גייט אריין און ארויס, סאו דאס איז באמת שוין געווען א זייער נאנט דאס איז שוין געווען א שריט אין די ריכטונג פון די מלחמה און נישט סתם רעטאריק, און נאך נישט סתם סימבאליש, נאר ס'איז געווען, איי מין, מיליטער זענען געווען שוין פארמישט. רוסישע געווער געצילט אויף אמעריקע, אמעריקע מיטן נעמען א שריט פון דורכפירן ווי מ'זאגט א באלאגערונג, א בלאקאדע אויף קובא. אבער קענעדי האט פארשטאנען דעמאלטס אז ער קען אויף דעם בשום אופן נישט מוותר זיין. איז ביידע זענען געבליבן פאר'אקשנ'ט. רוסלאנד איז געבליבן פאר'אקשנ'ט נישט אוועקצונעמען די מיסלס פון קובא, און קענעדי איז געבליבן פאר'אקשנ'ט מיט די בלאקאדע. און דעמאלטס איז די וועלט אנגעקומען, די שפאנונג און די אנגעצויגנקייט אויף דער וועלט איז דעמאלטס אנגעקומען צו א קלימאקס, און די מענטשן וואס האבן דעמאלטס געלעבט, וואס האבן געלעבט אין יענע תקופה, געדענקען עס נאך, זיי געדענקען נאך די ענגזייעטי וואס האט געהערשט אין די לופטן, די געפיל איז געווען אז די צוויי נוקלעארע גרויסמאכטן שטייען א האר אוועק, פון א פולשטענדיגע מלחמה, און וואס א פולשטענדיגע מלחמה צווישן די צוויי האט געקענט מיינען האט קיינער נישט געוואלט טראכטן. למעשה זענען אדורכגעגאנגען דרײַצן טעג, דרײַצן זייער אנגעשפאנטע און אנגעצויגענע טעג, און רוסלאנד האט זיך צום סוף געבראכן. געבראכן מיינט אז זיי האבן מסכים געווען אוועקצונעמען פון דארטן די מיסלס, אבער זיי האבן פארלאנגט אויף אין אויסטויש קודם א הבטחה פון אמעריקע אז זי וועט נישט אטאקירן קובא, און אויכעט האבן זיי פארלאנגט אז אמעריקע זאל באזייטיגן אלע מיסלס פון די נעטא לענדער אין יוראפ וואס זענען געווען אויסגעלייגט אין די מערב וועלט לענדער פון יוראפ און אנגעשטעלט אויף רוסלאנד. אין אנדערע ווערטער, די קובא מיסיל קרייזיס האט זיך געענדיגט פרידליך. די גרעסטע דורכפאל קען מען זאגן וואס אמעריקע האט געליטן דורכאויס דעם קאלטן קריג איז געווען, אין וויעטנאם. וויעטנאם איז געווען א מלחמה וואס קיינער ווייסט נישט, ס'איז שווער אנצואווייזן פונקטליך ווען ס'האט זיך אנגעהויבן, נאר אבער מען קען, אויב זוכט מען די ערשטע סימנים פון יענעם קריג טרעפט מען עס אין די פופציגער יארן נאך. דאס איז געווען ווען די קאמוניסטישע צפון וויעטנאם און די דעמאקראטיש געשטימטע דרום וויעטנאם זענען, ווי געווענטליך דורכאויס די קאלטע קריג יארן, געשטיצט געווארן דורך די צוויי גרויסע שונאים, אמעריקע און רוסלאנד. די דעמאקראטישע דרום איז געווען געשטיצט דורך אמעריקע, און די קאמוניסטישע צפון דורך רוסלאנד. און די צוויי לענדער צווישן זיך האבן געפירט מערכות און מערכה'לעך. די צפון, די קאמוניסטישע צפון וויעטנאם האט געהאט גורילע קעמפער, און די דעמאקראטישע דרום וויעטנאם, און זיי האבן פרובירט איבער אראפצואווארפן די מאכט און איבערנעם אייננעמען פשוט דרום וויעטנאם און עס אנשליסן אינעם קאמוניסטישן צפון אין אמעריקע דעמאלטס געהאט אנגעהויבן האט מען מיט שיקן וואס זיי רופן מיליטערי אדווייזערס ס'הייסט מען האט געשיקט מיליטערישע פערסאנעל וועמענס אויפגאבע איז געווען צו טרענירן און שטיצן די דרום וויעטנאמעזישע כוחות און מיליטער צו קעמפן בעסער, פארשטייט זיך אליין אומאפיציעל האט מען אויך געשיקט וואפנס, אזוי האט זיך עס אנגעהויבן, אבער אין די אנהייב זעכציגער יארן, דעמאלטס איז געקומען די די ריכטיגע די ריכטיגע אמת'דיגע קען מען זאגן קריג, ס'איז געווען א מצב וואס די פאראייניגטע שטאטן האט עמ האט אנגעהויבן ערנסט מורא האבן פאר א מעגליכקייט אז די סאוויעטן פארבאנד וועט גיין אינוואדירן די דעמאקראטישע דרום וויטנאם, אזוי איז געקומען שפיאנאזש באריכטן און אויפן סמך פון פארשידענע אקציעס וואס די קאמוניסטישע וואס די רוסישע געשטיצטע צפון וויטנאמעזישע רעבעלן גורילע קעמפער האבן געפירט אינעם דעמאקראטישן דרום און און אמעריקע איז געקומען צו די מסקנא אז ס'איז דא א הויכע טשענס אז די סאוויעטן פארבאנד אליינס וועט אינוואדירן דרום וויטנאם. און אמעריקע האט באשלאסן צו פארלויפן דעם וועג פאר רוסלאנד און אהין שיקן א ריזיגן מיליטער וואס זאל אינוואדירן צפון וויטנאם, אייננעמען צפון וויטנאם, אנשטאט צו ווארטן אז רוסלאנד זאל אינוואדירן דרום וועט מען וועט מען דארפן פארטיידיגן דאס לאנד גייט מען לכתחילה אינוואדירן צפון און יענץ מאכן דעמאקראטיש. איז די ערשטע זאך וואס איז אומגעווענטליך מיט דעם איז. און היינט שוין ווייניגער, ס'איז געווען מער אומגעווענטליך פאר יענע תקופה, איז ווי געזאגט אז ס'איז נישט דא קיין פונקטליכע דאטום וואס מען קען אנווייזן אז די מלחמה האט זיך דעמאלטס אנגעהויבן, און אמעריקע האט קיינמאל נישט אפיציעל דערקלערט קריג קעגן צפון וויעטנאם, אמעריקע האט זיך דארטן באוויזן מיט הונדערטער טויזנטער סאלדאטן, ס'איז געווען א פולשטענדיגע געהעריגע מלחמה, אבער ווי געזאגט אמעריקע האט נישט דערקלערט קריג. און די קריג האט זיך נישט אנגעהויבן ווען די ווען די אמעריקאנער מיליטער האט אנגעהויבן דארטן אנקומען אין די מאסן אין גרויסע נומבערס ס'האט זיך אנגעהויבן נאך פריער ס'איז פשוט געווען שטיפעס ס'איז געווען פעיזעס און אנטוויקלונגען אבער טאמער נעמט מען אין חשבון אלע אלע אקטיוויטעטן אלע מיליטערישע אקטיוויטעטן אין וואס אמעריקע איז געווען פארמישט אין צפון וויעטנאם האט די מלחמה זיך געצויגן בערך צוואַנציק יאר אנגעהויבן פון די פופציגער יארן ווען אמעריקע האט נאר געשיקט מיליטערישע פראפעשענעלס צו טרענירן און העלפן די דרום וויטנאמעזישע קרעפטן, ביז אין די זיבעציגער יארן ווען די פאראייניגטע שטאטן האט פארלאזט וויעטנאם בבושת פנים. סאו אין וויעטנאם האבן זיך די אמעריקאנע סאלדאטן זיך געטראפן קעמפן אין א גורילע סטיל מלחמה, דאס הייסט ס'איז נישט געווען אזוי ווייט הגם דאס אויכעט ווי מיליטער קעגן מיליטער, און אמעריקע איז אריינגעקומען אין א פרעמד לאנד וואו אין וואו זי האט זיך בכלל נישט אויסגעקענט, א לאנד וואס איז פול מיט געדיכטע דזשונגלען, און די וויעטנאמעזער, די צפון וויעטנאמעזער, האבן געפירט אזא גורילע מלחמה, זיי האבן זיך גוט אויסגעקענט אין די דזשונגלען, זיי האבן זיך, זיי האבן געוואוסט ווי אזוי זיך אומצוגיין דארטן, און זיי האבן געפירט אזא גורילע מלחמה, נישט פון א ארמיע, נאר פון יחידים און גרופעס וואס האבן טעראריזירט דעם אמעריקאנער אינוואדירער. ווי געזאגט אמעריקע האט פארלוירן דארטן צענדליגע טויזענטער פאטאליטעטן האט עס געקאסט און די פונקטליכע נומבער פון געשעדיגטע סאלדאטן איז נישט זיכער ס'דא וואס זאגן אז ס'איז הונדערט צוואַנציק ס'דא וואס זאגן אז ס'איז הונדערט פֿופֿציק טויזענט בקיצור אמעריקע האט געהאט געליטן דארטן גרויסע פארלוסטן מ'האט געשיקט כסדר פארשטארקטע כוחות אבער ס'האט נישט געהאלפן, די מצב אין וויטנאם איז געגאנגען מיטן פיטום אראפ, און פאר ענייוועי איז עס אויך געווען זייער זייער נישט פאפולער אינעם לאנד אליין, סאו די סאלדאטן האבן נישט באקומען קיין מאראלישע שטיצע פונעם פאלק, פארקערט זענען אפגעהאלטן געווארן ריזיגע פראטעסטן און דעמאנסטראציעס קעגן די מלחמה, סאו אין איין ווארט איז די וויטנאמעזישע מלחמה איז געווען אן אמת'ע קלאפ פאר אמעריקע, ס'איז געווען א זומפ אין וואס אמעריקע איז אריינגעקראכן, און זיך נישט געטראפן דערפון קיין וועג ארויס, און ס'איז געבליבן ביז היינט נאך א א שאנד פלעק אויף אמעריקע, און ווען א צווייט לאנד, למשל ווען אמעריקע איז אריין אין איראק איז געווען די ערשטע פחד אז דאס גייט זיין א איבערשפיל פון וויעטנאם, יענץ האט זיך געענדיגט, די וויעטנאמעזער מלחמה האט זיך געענדיגט אין נײַנצן סעווענטי טרי תש ל ג ווען דער דעמאלטסדיגער פרעזידענט ניקסאן האט ענדליך אונטערגעשריבן, די קודם צו איז איז אונטערגעשריבן געווארן א פייער אפשטעל צווישן דרום און צפון וויעטנאם, און אלס א חלק פונעם אפמאך האט אמעריקע אויך ארויסגעצויגן אירע טרופן פון וויעטנאם, און די זאך האט זיך בערך געענדיגט, ס'האט זיך אפגעשטעלט דארט וואו ס'איז געווען. בקיצור, צפון וויעטנאם איז געבליבן קאמוניסטיש, און אמעריקע האט נישט עררייכט איר ציל. גרויסע פארלוסטן האט מען יא געליטן. און דערצו איז עס געווען א שטארקע מאראלישע קלאפ, עס איז אריין ממש אין די היסטאריע אלס איינע פון די גרויסע דורכפעלער וואס אמעריקע האט געליטן. יעצט דורכאויס די קאלטע קריג האט געהערשט א מורא'דיגע, מען זאגט א שנאה און א פחד, א קעגנזייטיגע פחד וואס איין לאנד האט געהאט פונעם צווייטן, אבער ס'איז נישט געקומען סתם נאר ווייל מען האט זיך פיינט געהאט וועגן אידעאלאגישע סיבות. נאר ס'איז באמת געווען גענוג סיבה פאר פאר די שנאה און די באווארענונגס מיטלען וואס וואס איינער האט גענומען קעגן דעם צווייטן, אמעריקע קעגן רוסלאנד און רוסלאנד קעגן אמעריקע, ווייל דורכאויס די יארן, דורכאויס די תקופה פון די קאלטע קריג, האבן ביידע פלאנירט ערנסטע טעראר, היינט וואלט מען עס באצייכענען ווי טעראר אטאקעס, און דעמאלטס האט מען עס גערופן סאבאטאזש אקציעס, וואס זיי האבן זיך געפלאנט איינער קעגן דעם אנדערן. מיט אין די און אסאך פון די פלענער איז זענען בשעת מעשה נישט געווען באוואוסט, מסתמא די שפיאנאזש קארידארן פון די צוויי לענדער האט מען געוואוסט מער אבער די עפנטליכקייט האט זיך דערוואוסט מער אין די יארן נאך די מלחמה נאכדעם וואס די קאלטע קריג האט זיך פארענדיגט למשל אין די יארן נאכדעם נאכדעם וואס די קאלטע קריג איז געקומען צו א סוף איז ארויסגעקומען אז רוסלאנד האט באוויזן צאמצושטעלן מורא'דיגע פרטים'דיגע מאפעס פון גאנץ אמעריקע און ענגלאנד אז יענע מאפעס זענען געווען אזוי פונקטליך, אזוי פרטי פרטים'דיג, אז אמעריקע, די אמעריקאנער רעגירונג, האט אנגעהויבן נוצן, געוויסע פון יענע מאפעס האט אמעריקע אליינס אנגעהויבן נוצן במקום די מאפעס וואס די אמעריקאנער רעגירונג אליינס האט געמאכט. ווען דאס זאגט אונז עפעס, ס'זאגט ווי וואסערע פונקטליכע חשבון רוסלאנד האט געהאט איבער גאנץ אמעריקע, און די מאפעס זענען ווי מ'קען זיך פארשטעלן נישט געווען, נישט געמאכט געווארן סתם אזוי לשם נוי, נאר זיי האבן געהאט, רוסלאנד האט געהאט צוזאמגעשטעלט פלענער מיט די ריזיגע גרויסצוגיגע טעראר אטאקעס אין אמעריקע, ווי באמבע אויפרייסן, ס'איז געווען א ערנסטע פלאן אפילו פון אויסשאלטערן די עלעקטריזטי פון גאנץ אמעריקע און נאך. און אמעריקע ווי מ'קען זיך פארשטעלן איז נישט געווען הינטערשטעליג און האט אויך געהאט גרייטע פלענער קעגן די קאמוניסטן, איז אסאך פון די פלענער, רוב פון די פלענער זענען געווען ערנסטע זאכן פון וואס וואס האבן וואס זענען געקומען מיטן ציל ווען מ'האט זיך געמאכט ווען מ'האט צוזאמגעשטעלט דעי פלענער פאר דעי סאבאטאזש אקציעס איז עס געקומען מיטן ציל פארשטייט זיך צו ברענגען שאדן זאל קאסטן קרבנות, קיצור עכטע הייסע טעימות פון דעי קאלטע קריג צושטאנד וואס האט געהערשט. אבער ס'זענען געווען אזעלכע, אזעלכע פלענער וואס די צוויי לענדער האבן געמאכט, וואס האט נישט געמיינט דווקא צו ברענגען שאדן, נאר האבן געזאלט דינען אזעלכע אזוי ווי ווארענונגס, ווארענונגען, פאר'ן צווייטן, צו, אין אנדערע ווערטער, ס'האבן געדארפט זיין א דעמאנסטראציע פון כח, פון מאכט. איין אזא דוגמא איז, אז אין אמעריקע האט מען. זיך אראפגעזעצט אויספלאנירן, ס'איז קיינמאל נישט געקומען דערצו פארשטייט זיך ווי אונז ווייס מיר, אבער ס'איז געווען אזא פלאן פון אויפרייסן א נוקלעארע באמבע, א מאכטפולע אטאמישע באמבע אויף די לבנה. ס'וואלט קיינעם גארנישט געברענגט און ס'וואלט קיינעם גארנישט געשען. די ציל איז נאר געווען צו ווייזן פאר די סאוויעטן מאכט, קוק וואס אונז האמיר און זע נאר וואס אונז קען מיר טון. און די איראני מיט דעם איז. אז נאכדעם וואס די קאלטע קריג האט זיך געענדיגט און ס'האבן אנגעהויבן ארויסקומען סודות וכדו' פון וואס האט זיך אפגעטון אין רוסלאנד אונטער די קאמוניסטן, איז מען געוואר געווארן אז בערך אין די זעלבע צייט האט מען אין רוסלאנד געפלאנט ממש די זעלבע זאך און פארן זעלבן ציל, ארויפשיקן אן אטאם באמבע אויף די לבנה און עס אויפרייסן צו ווייזן פאר אמעריקע וואס זיי זענען אויף וואס זיי זענען אימשטאנד. אזוי זענען דורכגעפירט געווארן כל מיני נישט דורכגעפירט געווארן, אזוי זענען אויספלאנירט געווארן א כל מיני אינטערעסאנטע און מאדנע אונטערנעמונגען סיי דא און סיי דארטן, למשל די סי איי עי האט פאר א שטיק צייט געשטיצט, מיין גע אוועקגעשטעלט א פראגראם אויפצוקומען מיט אן אופן ווי אזוי מען קען קאנטראלירן די מח פון א צווייטן מענטש, און מען קען אזוי ווי מען זאגט ברעינוואשן. אויסשווענקן די מח פאר א מענטש פון דערווייטנס, און די פראגראם האט אויך אריינגענומען אפילו די וואס מען רופט אן די שטערן זעערס, כישוף מאכערס, די אלע סארט מענטשן וואס זאגן אז זיי קענען ליינען די מענטשנ'ס מח אדער זיי קענען יענעם באיינפלוסן דורך דורך די כח המחשבה, אפילו אזעלכע זאכן וואס זענען נישט פאררעכנט אין די, נישט קיין פאררעכנט ווי סייענטיפישע זאכן, ס'נישט עפעס וואס מענטשן וואס טראכטן ראציאנאל און קוקן אויף הארטע פאקטן, און דילן מיט די וועלט ווי ס'איז א הארטע און א זיכערע זאך, מיט זאך וואס מ'קען אנכאפן, וואס מ'קען רעדן אויף א ממשות'דיגן אופן, נארמאלערווייז וואלט מען אזעלכע זאכן נישט גענומען אין באטראכט, אבער די קאלטע קריג, די אטמאספערע וואס האט דעמאלטס געהערשט האט געטריבן די אמעריקאנער רעגירונג אפילו צו עקספערימענטירן מיט אזעלכע זאכן, צו נעמען מיט די כח המחשבה און כל מיני אזעלכע. זאכן פון די נושא און ענליכס. נאך עפעס וואס די אמעריקאנער רעגירונג האט דעמאלטס געטון איז געווען אפצומאלן פרעזידענט ניקסאן אלס אן אומסטאבילער מענטש. די נקודה איז געווען אז די סאוויעטן זאלן אנקוקן דעם אמעריקאנער פרעזידענט ווי אימיצער וואס קען מאכן ווילדע החלטות און ס'קען פון איין מינוט אויף די אנדערע אפמאכן צו שיסן אטאם באמבעס אויף רוסלאנד און במילא זאל מען טייטש ווען מען ווען מען האנדלט מיט א געווענטליכע מענטש מאכט ער נארמאלע ראציאנאלע חשבונות אז ס'לוינט מען זיך נישט צופיל איינצורייסן מיט יענעם ווייל האט מען אפגעמאלן דעם פרעזידענט ניקסאן ווי עמיצער מיט וועם מען קען זיך נישט אויסרעכענען ס'לוינט זיך מיט אים נישט צו פארטשעפענען. אגב דער יעצטיגער פרעזידענט טראמפ לכאורה, ווייס איך לכאורה אבער ס'דא א מקום א סברה צו זאגן אז ער טוט אויך באוואוסטזיניג, דאס הייסט קאנטשעסלי, נוצט ער די טאקטיק, ער טוט עס בידים לכתחילה. אז ער שטעלט זיך אהער ווי א מענטש וועמען מ' קען נישט אויסרעכענען און ער איז אומשטאנד צו טון ווילדע זאכן. ס'קען זיין אז ס'איז באמת אזוי, אבער ס'איז דא געוויסע זאכן וואס לאזן איבער א פלאץ צו טראכטן אז ער ווייסט אז ער קען אזוי אנגעקוקט ווערן און ער שפילט ארום מיט דעם לטובתו אדער לטובת זיינע אגענדעס. איז למעשה ווען ס'איז געקומען צו די לעצטערע יארן פון קאמוניזם לאמיר זאגן די לעצטע צוואנציג יאר צו אביסל ווייניגער, האט רוסלאנד זיך אנגעהויבן מוטשענען. קאמוניזם ארבעט נישט אלס אן עקאנאמישע סיסטעם, נאכנישט. די וועלט איז נאך נאכנישט גרייט פאר יענע אוטאפישע מציאות ווען יעדער איינער איז גלייך און יעדער איינער איז גרייט צו ארבעטן, נישט ווייל ער האט עפעס דערפון, נאר ווייל ער וויל ביישטייערן צו די געזעלשאפט, ער וויל קאנטריביוטן צו סאסייעטי. די וועלט איז נישט דארטן. איז במילא מיט אזא מין סיסטעם וואו אלעס באלאנגט צו די רעגירונג און די רעגירונג גייט דיר צושטעלן דיינע באדערפענישן, דארפסט נאר טון דאס און דאס ווייל דאס איז דיין חלק פון קאנטריביוטן, דאס איז דיין ביישטייערונג וואס דו דארפסט צושטעלן פאר די געזעלשאפט פארן כלל, ס'האט נישט געארבעט און ס'האט גוט אויסגעקלאפט אויף די עקאנאמיע וואס האט אונטער האט אנגעהויבן אונטערהינקן און דאס געלט א גרויס חלק פונעם געלט וואס די סאוויעטן האבן יא פארדינט וואס איז אריינגעקומען אין רוסלאנד איז געגאנגען פאר געווער. ווען ס'איז געקומען צו די אכציגער יארן איז האבן די קאמוניסטן אנגעהויבן פשוט אנגעהויבן אויסלויפן פון געלט און זיי האבן אנגעהויבן שפרייזן מיט שנעלע שריט פאראויס צום שוועל פון באנקראט און דאס איז געווען איינע פון די פעקטארס וואס האבן געפירט אז אין די סוף אכציגער יארן האבן די צוויי שונאים אמעריקע און רוסלאנד שוין געקענט זיצן ביים טיש און אנפאנגען פארהאנדלען איז די ערשטע זאך וואס מען האט געוואלט פועל'ן איינער ביים אנדערן איז מען זאל אויפהערן מיט דעם געווער פארמעסט די די משונה'דיגע געלויף צו אנטוויקלען נייע און פרישע געווער, ס'האט אפגעקאסט א מאיאנטיג פאר ביידע, און אינעם נעקסטן שטאפל האט מען אנגעהויבן רעדן פון רעדוצירן די עקזיסטירנדע געווער זאפאסן, ס'הייסט דאס געווער וואס מען האט, אריינגערעכנט נוקלעארע געווער און אנדערע, זאל מען אנפאנגען פארקערט, מען זאל ווערן פטור דערפון, מען זאל פארניכטן געוויסע וואפנס, ס'פעלט נישט אויס, און דורכדעם וואס ביידע וועלן עס טון, וועט מען אביסל נאך אראפברענגען דעם שטאפל פון אנגעצויגנקייט פון שפאנונג צווישן די צוויי לענדער. ס'איז דא אן אזויווי א ממשות'דיגע אקט מיט וואס ביידע וועלן למעשה דעמאנסטרירן איינער פארן צווייטן אז איך וויל מיך נישט שלאגן, איך זוך מיך נישט צו שלאגן. יענע פארהאנדלונגען זענען געגאנגען אויף א גוטן אופן, אבער די עקאנאמיע פון די סאוויעטן פארבאנד למעשה איז געווען דורכגעפוילט און ס'איז שוין געשטאנען ממש אויף פאפירענע יסודות. ווען די קאמוניסטן האבן זיך דערמאנט צו פרובירן מאכן רעפארמען און ענדערונגען אינעם סיסטעם, אריינברענגען אביסל קאפיטאליזם, בקיצור אויפלעבן דעם מער ווייניגער טויטן געשעפט, די עקאנאמיע, די אפגעשטארבענע עקאנאמיע, איז שוין געווען צו שפעט. ס'איז געווען דא א אויפגעבויטע פארפוילטע סיסטעם וואס איז געלאפן פאר צענדליגע יארן. און אין ניינטין ניינטי וואן ס'איז תשנ"א איז דער קאמוניסטישער סאוויעטן פארבאנד פשוט איינגעפאלן. ס'איז, מ'קען זאגן אז קיינער האט זיך נישט גע'חלומ'ט, ס'געווען צדיקים וואס האבן געהאט געזאגט, איך געדענק נישט אויף די מינוט פון וועם מ'זאגט עס נאך, אז קאמוניזם, וואס איז אויך געווען א געפערליכע שונא פאר רעליגיע בכלל און להבדיל פאר אידישקייט, מיין אונז אידן, כלל ישראל, האט זייער אסאך געליטן פון קאמוניזם, זיי האבן אויסגעריסן דורות. גאנצע דורות פון, כ'ווייס נישט צו מ'ווייסט פונקטליך די ציפערס, אבער רוסלאנד איז געווען געדיכט באוואוינט מיט אידן, און רוב רובם פון זיי זענען געבליבן עכ"פ זייערע קינדער האבן נישט געוואוסט אפילו צו זאגן פון קיין משהו אידישקייט, ס'האט אלעס קאמוניזם געטון, איז געווען איינער פון די צדיקים וואס האבן געזאגט אז קאמוניזם וועט אונטערגיין אן קיין שאס, און בשעתו האט עס קיינער נישט פארשטאנען, און מ'קען אפילו זאגן א יאר פארדעם און אפשר אפילו אפאר חדשים פארדעם ס'איז געשען, האט קיינער נישט גע'חלומ'ט וויאזוי דאס וועט קענען געשען, אז קאמוניזם, דער גרויסע מעכטיגע בער, וועט קענען אונטערפאלן, אונטערברעכן, אן קיין שאס, אבער אזוי איז עס געשען, ממש בין יום ללילה, איבערנאכט האט די זאך זיך געגעבן א לייג צאם, ווי געזאגט, עס האט נישט געהאט קיין יסודות אויף וואס צו שטיין, עס האט מער זיך נישט געקענט האלטן, די קאמוניסטישע בלאק האט זיך אויפגעבראכן, די אלע לענדער האבן דערקלערט זעלבסטשטענדיגקייט, געבליבן איז רוסלאנד אליין, וואס איז אויך צוביסלעך אריבער אויף א, מ'קען נישט זאגן דעמאקראטישן סיסטעם, אבער יא נאנטער צו דעמאקראטיע ווי צו קאמוניזם. ס'הייסט אין אנפאנג נאכדעם וואס די וואס קאמוניזם איז געפאלן, איז זענען דארטן דורכגעפירט געווארן וויילן, אבער ס'זעט נישט אויס ווי דעמאקראטיע ארבעט, אדער קען זיין די איבערגאנג איז געקומען צו שנעל. בכל אופן, מ'קען נישט זאגן אז רוסלאנד איז א דעמאקראטיע, אבער ס'איז זיכער נישט קיין קאמוניזם. ס'איז זיכער נאנטער היינט צו דעמאקראטיע ווי ס'איז געווען דעמאלטס, און בכל אופן וויאזוי ס'זאל נאר זיין וואס רוסלאנד איז היינט, יענע קאמוניזם, די אידאלאגיע דערפון, די שיטה דערפון, די מהלך דערפון, די חרבנות און די שאדנס וואס ס'האט געברענגט פאר דער וועלט, פאר אונז אידן און פאר דער וועלט בכלל, דאס איז שוין מער נישטא, דאס איז א פארגאנגענהייט, און מען קען זאגן במלוא מובן המילה אז ס'איז א פארגאנגענהייט, און אפילו די פאר לענדער וואס רופן זיך קאמוניסטיש זענען אויך נישט קיין אמת'ע קאמוניסטישע לענדער ווי למשל צפון קאריע, קובא, טשיינע, די לענדער זענען נישט קיין קאמוניסטן, זענען דיקטעיטערשיפס אדער זענען אזא געמיש פון קאפיטאליזם און דיקטאטורשאפט, קיין קאמוניזם אבער איז עס נישט. שוין, דעמאלטס ווען קאמוניזם איז געווען איז לכאורה ווען מענטשן האבן געדאווענט און מתפלל געווען כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ וכל הרשעה כולה כעשן צו בעשן תכלה, האט מען אינזין געהאט זיי די קאמוניזם, זיי זענען געווען די שונא נומבער איינס ווי געזאגט פאר די פרייע וועלט און בפרט פאר אידן. קאמוניזם איז שוין היינט נישט דא, קען מען אריבער גיין צום צווייטן פשט ווי די גמרא פארציילט אין ברכות, כ'מיין ס'איז געווען מיט ר' מאיר, אז זיין פרוי האט אים געזאגט ער זאל נישט מתפלל זיין, אויף די רשעים אז זיי זאלן שטארבן, נאר אז די רשעות זאל אוועקגיין, שטייט יתמו חטאים מן הארץ, די חטאים, נישט די חוטאים, זאלן אפגעטון ווערן פון די וועלט, סאו לאמיר מתפלל זיין אז אלע שלעכטס זאל אוועקגיין פון די וועלט, זאל קיינעם מער שאדן טון, נאר יעדער איינער זאל וועלן זיין גוט און זיין גוט. ברכה און הצלחה.